זיך דער שוים, דיינע אויגן שפּילן ווי טראָפּנס ראָסע אויף שפּעט-זומערדיקן בוים. מיט די פֿינגער טאַפּסטו אָן געזאַנג, שיין, פֿאַרבן. ביסט אַליין דער בעכער און אַליין געטראַנק. ווילסט אַרומנעמען די וועלט ביז צום שטאַרבן. ווילסט צעשטויבן זיך אין ליכט וואס צאנקט, אין דיין בלוט הערסטע ווי ווערטער רינען, ס'קלאפט מיט רייד דיין ברענענדיגער פולס, נאר א ווארט פאר זיך ווילסטו געפינען, שטום ביסטו מיט א הארץ א פולס. אין אַ שעה אַזאַ, פֿאַרװאָרפֿן אױף אַ װיספּע אױפֿן ים-התּיכון, האָט געזאָגט דער בעש"ט, גיב אַ װאָרט פֿון תּורה, גיב אַ װאָרט פֿון מספּר, גיב דאָס װאָרט, אײדער גאָט איז אומפֿאַרלעשט, װײנט רב צבֿי.

בײגט דער בעש"ט דעם קאָפּ אין אָװנטיקן ברען, ס'האַרץ איז פֿרײד, נאָר אַפֿילו נישט קײן פֿליסטער פֿאַר דער גרױסקײט װאָס אַרום אים איז געװען. װאָס געדענקסטו, צבֿי, כאָטש אַ װאָרט, אַ רמז? און פֿאַרשעמט זאָגט צבֿי, אַן אַלף נאָר, אַ בית, זינגט דער בעש"ט, אן אלף נישט פארשעמען, אין דעם אלף ליגט דעם בורא'ס גאנצע גרייס, אלף בית גימל דלת, בערג צעזינגען זיך ביימער שטיין אנגעברייט פאר א וועלט וואס לייזט זיך אויף אין שטראלן, פאר א הארץ וואס איז פול געווארן מיט פרייד.

די זון, א פאררייכערטע שויב, וועט קוקן ארונטער פארגעלט. דער מענטש, וואס זיין פעלד האט פארזייט, וועט קיינמאל נישט שטיין ער אליין אויף ליידיגער שטויביגער בייט, ס'איז גאר ער באשאפען געווען. ס'איז גאָרער באַשאַף איצט פֿאַרשעמט, אױף שטיבער צעשטױבט אױפֿן װינט, אױף מענטש װאָס װי רױך צערינט, אױף פֿרײד און טרױער װאָס װיסט דער אױפֿגאַנג פֿון טאָג זײ באַגריסט. אַפֿילו געװײן װער פֿאַרנעמט, אַז גאָרער באַשאַף איז פֿאַרשעמט.

מיר איז גענוג דאס פארטריקנטע שטרוי און דאס געזאנג וואס מיר איז באשערט. דו דארפסט דעם קארן אויף ווערן זאט, בעטסט אז דער ווייץ זאל דיר אויפגיין פארצענט. מיר איז גענוג אויפן בוים דער בלאט און אַ שטיקל פּאַפּיר אין די הענט. מיר, זינגט דער בלאַט, פֿון טױ און פֿון זעט און דאָס פּאַפּיר נעמט אױף דאָס געזאַנג. מיר איז גענוג, אַז מײַן װאָרט זאָל זײַן פֿעט, און אַז װי קאָרן זאָל זײַן מײַן געדאַנק. גאָט זאָל דיר ברענגען דאָס ברױט צו דײַן טיר, און די פֿעטקײטן פֿון דער ערד, נאָר דאָס געזאַנג פֿון דײַן פֿעלד זאָל מיר אױף דער עלטער זײַן באַשערט.

די לאָנקע נאָכן רעגן, זוניק איז און גרין, נאָר זוניקער דיין רעדן פון קרעשקעש און רמבם, זענען לויטער דיינע רייד ווי טראָפּנס טוי, זיי טרינקען אָן ווי טוי מיין געמיט. גערעדט האָט ברוריה צו איר מאַן אַזוי, און רו אין אָנגעזיכט פֿון טױט געהיט. דו האָסט צו זיך אַלײן געמאַכט אַ סייג, און אָפּגעהיט די רײנקײט פֿון דײַן שטאַם. דײַן האַרץ געװאױגן האָסטו אױף דער װאָג, מיט חכמה האָסטו אָפּגעקילט דײַן פֿלאַם, מיט שטילן צער פֿאַר קאַרגער פֿרײד געצאָלט. איך האב געהערט ווי לייב אין דיר זיך רייסט, נאר ריינקייט האסטו אין דיין שטוב געוואלט, און לייב געצוימט אין לויטערקייט פון גייסט, נישט איך בין רבי מאיר, און מיין גאנג איז נישט קיין תמימות'דיגער מיט מיין גאנג גאט. אין מיר די שטרויכלונג פון א יאנקעוו פראנק צערייסט דאס גוטס פון דעם בעל שם'ס גענאד. נאר דו, ווי ברוריה, ס'גוטסקייט אין מיר היטסט און ווייזסט מיר קלאר און קלוג ווי שלעכטס דארף זיין פארווערט, אין אייביקייט וואלט איך דיך איינגעקריצט, נאר זיין א רבי מאיר איז מיר נישט באשערט. דאָס אױסגעלאָשענע פֿענצטער געהײליקט ליעסינס אָנדענק. אַ פֿענצטער צו מזרח אױפֿן זעקסטן גאָרן האָט נעכט געברענט מיט אַ פֿײַער אַ העלן, די װעלט גערופֿן, די װעלט געװאָרנט, געװאָרפֿן שײן אױף פֿאַרשלאָפֿענע שװעלן. און איצט

ביי וועמען שיין איז ווי רענדלעך ביים קמצן, דער מענטש אין פענסטער אויפן זעקסטן גארן האט שיין אפגעגעבן דער נאכט אינגאנצן, און איצט איז דאס פענסטער פארלאשן געווארן.

האָסט אַ וועלט געשעפּט און באַרוישט געוואָרן. גיי אַרויס אין סטעפּ קלייבן דיינע יאָרן, ווי דער פּויער זאַנגען ווען ס'איז זון פאַרגאַנגען. גיי אַרויס אין סטעפּ, ביסט אַליין אַ פּויער. ס'פערדל האָט געשלעפּט וואָגן, דיך און טרויער איבער הרודעס רויערד ביז צום שטילן טויער. ווינט האָט צוגעקלעפּט ברידער זאַנגען קאָרן, גיי אַרויס אין סטעפּ קלייבן דיינע יאָרן, שטעל זיי אויף אין גאַרבן, בינד צונויף צום שטאַרבן.

שכנישאפט, דאס ליד איז געווידמעט א' ראבאיען זכרונו לברכה, א זומער נײַנצן אַכט און דרײַסיק האבן מיר געוואוינט אינאיינעם אין א דארף שטיבל צו שטיבל,

דער אָװנט קומט שױן האַרבסטיקער און װעכער, נאָר עפּעס איז געבליבן אַלץ נאָך נישט דערזאָגט. גרױע פֿעטערס.

און גרוי, אבער איך האב נישט געגלייבט זיי און געמיינט אז זיי האבן זיך פאר מיר פארשטעלט אזוי, האב איך זיך צולאכט אויף דעם געוויין און זיי געזאגט, טוט זיך אויס די בערד און זייט מיר ווי אמאל, זענען זיי געפאלן אויף דער ערד און אויסגעקלאגט ס'ביטערקייט פון הערצער אויפן הויכן קול, האב איך אויסגעטאפט די בערד, גרוי און בייז און הארט, און געוואלט האב איך זיי וויינען דאס מייניקע געוויין, נאר אויף מיר האבן באן און שיף געווארט, האב איך זיי געזאגט, א גוטע נאכט, איך דארף שוין גיין, נעכט אויף באנען, טעג אויף שיפן, וואסער, שטויב,

ואני, און איך האב מיט מיין מוטער חייה'ן נישט אזוי געטון, אז די עלטער האט פארטונקלט אירע אויגן, האָב איך געלאָזט איר ליכט אין עלנטקייט פאַרגיין. קום דו, מיין זון, און רעכענונג ביי מיר מאָן פאַר אירע טעג אין טונקלקייט, פאַר אירע נעכט אַליין. איר לעבן האָט זי אויסגעוועלט אין געזאַלצענע לויגן, ווי די מוטער לאה אין איר עלנטן געצעלט, און איך האָב אפילו נישט גענומען

און איבערענטפערן א גאנצע קריג זיין זעל, מיר שטייען ביידע אויף דער שוועל, נאר איך אוועקצוגיין און דו צו קומען, און קומען וועסטו, ווייס איך נישט מיט וועמען, נאר קלעפן זאל מיינע רייד צו דיין גומען, אז איך האב מיט מיין מוטער חייה'ן נישט אזוי געטון. ירושה, דער פויער לאזט איבער דעם זון צו ארבן א שטיקל פעלד, א שייער מיט ברויט, דער בויער, א הויז פארן זון זיינעם בויט, דער קלייטניק, לאזט פאליצעס סחורה אין קלייט, און איך, מיין זון, בין אַ נאַקעטער שאַרבן, מישטײנס געזאָגט די װערטער טרױער, װי זומער-כמאַרעס איז זײער דױער, װאָס קומט אַרױס פֿון די אַלט-זילבער פֿאַרבן, אַז בלײַבן בלײַבט איבער דער נאָכקלאַנג פֿון רײד.

טאָני קומט פֿון געסל פֿונעם ענגן מאָט אויף קאַנאַל, דיוויזשאָן, איסט בראָדוויי, שײַן, אָ, שײַן! ס'בערשטלען די דאַרע הענטלעך ווי אַ ווינט, געט אַ טענצל אויף די שיך, ס'בלאַנקט! און דער טאַטע ווערט פֿון גראָבן סאָבווייס בלינד, און די מאַמע אין די לעצטע יאָרן קראַנק, שײַן, אָ, שײַן! מאַכט זיך אַ מאָל מיט די קינדער אַ געשלעג, װאַרפֿט זיך טאָני אױפֿן פֿײַנט מיט דאַרע הענט, אױפֿן טראָטואַר צעשלײַדערט זײַן פֿאַרמעג, װעמען אַרט עס איצטער אַז מלחמה ברענט שײַן, אָ שײַן! פֿױסטן בליצן,

געזאגט, מיין פאוועלע חבר'ל גאלדעלע גילד, פון דיר האט א מעשה'לע באבע דערציילט. מיט ארעמע קינדער האסטו זיך געשפילט, די גילדענע פעדערן דיינע צעטיילט. פאר פעדערן דיינע, פאר גאלד און פאר רויט, געקויפט האבן קינדער מאנטעלעך, שיך, פאר טאטעס און מאמעס, הערינג מיט ברויט, פאר פינסטערע שטיבער א קנייטל א ליכט, און דו ביסט געבליבן נאקעט און הויל, פון פליגלען האבן טראפנדלעך בלוט געטריפט, דאס לייב דיינס צעוואונדיגט און שווארץ ווי קויל, נאר פריידיג האסטו מיט די קינדער געשטיפט, מיין חבר'ל פאוועלע.

די פעלדבלום מיט שטרייפעלעך בלוי באטויט. א טאג מיט א נאכט, און א לאנד מיט א ים, האב איך זיך געטראגן צו קינדער צו גיין, צו שענקען מיין גאלד פון פליגלען און קאם דעם פעכער מיט אלע קאלירן צעשפרייט פון גאס און פון געסל,

ואתחנן. פארטאג, די נידער איז אין בלוי פארהילט, כפר בלום איז צו דער ארבעט אויפגעשטאנען, לבנונס קאפ ווערט פאסמעסווייז באגילט, א לאנקע ווארעמט און א שאטן קילט, זינג טרויער מיינער ואתחנן. פון חרמון הייבט זיך אויף א זילבער טוי, און דא צום אקערפעלד א יונג טוט שפאנען, מיט אויסגעבלויטע אויגן, האר ווי שטרוי, פארוואס זע איך ווי משה אויפן בארג נבו שטייט עלנט מיט א ואתחנן? קיין משה בין איך נישט, נאר סתם אזוי א איד וואס קומט פון וואנען און פון דאנען, וואס גיט אמאל א לויכט און ווידער ווערט ער גרוי, נאר תמיד שטייט ער אויפן בארג נבו מיט נישט דערוויינטן ואתחנן. ס'איז דא א שטילקייט וואס איך גלייב איר

שהחיינו וקיימנו צו דעם טאג צו ה' באייר. ווארט הארעפאשניק, איך בין נאך אלץ א הארעפאשניק א באלוינטער ביים ווארט וואס האט מיך אנגעדונגען אויף דער שעה, דער מעסטער מאנט, ס'איז נאך קיין פולע מאס נישטא. כאָטש עלטער בין איך און אַ ביסל אַ געקרוינטער. מײַן קאָפּ איז ווי פֿאַרנאַכט אין ווינטער, גראָ. נאָר ייִדיש וואָרט, איך בין בײַ דיר נישט קיין געשוינטער. אַ מאָל קוק איך אויף שורות מײַנע אַ דערשטוינטער, וואָס זומערדיקע גרינקייט איז אין זיי נאָך דאָ.

אָ, טױבן װערטער, מײַנע װאַרעם אָפּגעהיטע, נאָך גוט, װאָס האָט אױף אײַך דער דינגער נישט קײן שליטה. און איצט, מיט דעם ליד װעל איך ענדיקן מײַן לײענען פֿאַר דער רעקאָרדירטער אַנטאָלאָגיע די שטים פון אידישן פאעט. גאט, גיב מיר כח נישט צו דערשעפן ביז אין דנא דעם קוואל וואס דו האסט מיר באשערט, אז טרינקען זאל איך ביז דער לעצטער שעה, און נאך א דורשטיקער אוועקגיין פון דער ערד. גאט,

שטעל איך מיר פאר, כ'ווייס ניט ווי אזוי אין אייער פאל, זענט איר מסתם געווען א ליינער פון לידער, איידער איר זענט געווארן א שרייבער פון לידער. וואלט איך אייך געבעטן אויב איר קאנט, אויב איר געדענקט, איר זאלט מיר זאגן, וואס האט אייך געבראכט צו פאעזיע, און וואס האט פאעזיע פאר אייך געמיינט אין יענע ערשטע טעג ווען איר האט אנגעהויבן צו ליינען לידער?
א דאנק אייך פאר דער פראגע, מיין טייער חבר טאבאטשניק, ווארום באמת וואלט איך טאקע געוואלט עפעס זאגן וועגן דעם. מיר דאכט זיך, און ווי איך געדענק, האב איך לידער אנגעהויבן צו שרייבן נאך איידער איך האב געוואוסט אז עס זענען דא לידער אויף דער וועלט. איך בין געוואקסן געווארן אין א חסידישער שטוב, ביי לוזער שוחט אין שטוב איז תמיד געווען אן עדה אידן, שמחת בית השואבה האט מען אין לוזער שוחטס שטוב געטאנצט, שמחת תורה שוין נישטא וואס צו רעדן. שמחת תורה האט מען דעם טאטן זכרונו לברכה געפירט אין שול אריין, ער איז געווען דער גבאי מיט שטורקאטשן, מיט געזאנג, מיט טענץ, און אז איך בין נאך געווען א קינד פון זיבן יאר געדענק איך ווי איך פלעג זיך אריינכאפן אינעם טאנץ פון די חסידים, און איך פלעג מיט זיי אינאיינעם אויסלעבן געזאנג און טאנץ און עפעס א געביט וואס איך האב ניט געוואוסט וואס דאס איז. איך געדענק אויך אז ס'האט אין מיר געזונגען פון די יונגסטע יארן מיינע, און אזוי ווי איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז דא ליד, האב איך דאס געזאנג אריינגעזינגען פריער אין חומש, דערנאך אפילו אין דער טרוקענער גמרא. כ'ווייס נישט צי איך האב אזויפיל געקענט דאס לערנען וויפיל איך האב עס אויסגעזינגען. כ'געדענק אמאל איז געקומען צו פארן א שוחט פון מאלעוו-פאדאלסק, א איד מיט א גרויסער גילדענער בארד, און ער האט געהערט ווי איך בין געזעסן און האב מיט אזא מין התלהבות געלערנט א בלאט גמרא, איך בין אלט געווען צען יאר, האט ער באלד געוואלט מיך פאר א חתן. נו, דערנאכדעם אז איך בין געווען אין מאלעוו האב איך גראד דארט געזעהן דאס מיידל, און ס'איז געווען אביסל א קרומליכע, אבער פון דעם איז שוין אפגערעדט. דער עיקר וואס איך וויל אייך ארויסברענגען איז, אז אין מיר איז פון די ערשטע קינדער יארן געווען א מין ברויזנדיג שטורעמדיג געזאנג וואס אז כ'האב עס ניט אויסגעלעבט אין לידער האב איך עס אויסגעלעבט אין דער גמרא אינעם תנך און אפשר אט דא איז דער סוד וואס דערנאך ווען איך בין געווארן אנגעהויבן זיך אויסצורייפן ווי א פאעט, האב איך דערפילט אין זיך צוריק דאס ערשטע געזאנג פונעם תנך און פונעם חומי און פונעם, לאמיר זאגן, חומש דארף מען ניט זאגן, ווייל תנך גייט אריין אין חומש, נאר פון דער גמרא, האב איך אנגעהויבן אין זיך אויסצולעבן ווידעראמאל און אומקערן זיך צו יענע מאטיוון וואס זענען ביי מיר געווען די אינגסטע. נאר אנהייבן שרייבן לידער איז האב איך אנגעהויבן וויסן שוין וואס הייסט לידער איז געווען איך בין אלט געווען א יאר פערצן ביי אונז אין שטוב איז אויסגעוואקסן און אויסגעווארעמט האט זיך יעקב פיכמאן דער העברעאישער פאעט און דער אידישער פאעט אויך ער האט געבראכט די ערשטע לידער זיינע לייענען דעם טאטן מיינעם. און איך האב געוואוסט אז ס'איז דא לידער, האב איך זיך אנגעהויבן צוצוקוקן, און באלד ווי איך האב דערזעהן אז מ'קען געזאנג אריינגיבן אין ווארט, האב איך באלד אנגעהויבן שרייבן לידער אן שום איינפלוס פון דרויסן. איר געדענקט אפשר אייער ערשט ליד וואס איר האט געשריבן, אויערבאך? מיין ערשט ליד געדענק איך נישט. אבער איך געדענק דאס ערשטע ליד, א פֿערז וואס האט זיך געדרוקט אין נײַנצן נײַן, יא, חבר טאבאטשניק, זעקס און פֿערציק יאר, אן אלטער איד, איך בין אלט געווען זעכצן יאר דאמאלסט, האט זיך עס געדרוקט אין ווילנע אין א זאמלבוך וואס ליפמאן לעווין האט ארויסגעגעבן, דער זאמלבוך האט געהייסן, דאכט זיך מיר, סיוון, און דאס ליד האט זיך געליינט, דאכט זיך, ציט זיך פֿון הימל אַ גילדענער שטראַל, עפֿנט אין האַרץ זיך אַ פֿריידיקער קוואַל. ווײַטער געדענק איך נישט. אָבער איר האָט נאָך דעמאָלט נישט געוווּסט פֿון דער מאָדערנער פּאָעזיע, וואָס מע האָט געשריבן אין אַמעריקע? כ'האָב נישט געוווּסט פֿון דער מאָדערנער פּאָעזיע, האָב איך נישט אָנגעהויבן צו וויסן. פֿאַרגעסט נישט, אַז איך קום פֿון בעלץ. זי איז געווען אַ פֿאַרוואָרפֿענע שטאָט אין בעסאַראַביע. טיאַטער איז געווען. ביז פֿערצן יאר האב איך קיין רוסיש ווארט נישט געקענט. צו פֿערצן יאר האב איך זיך ערשט אנגעהויבן לערנען רוסיש. נו, ווען האב איך אנגעהויבן לערנען רוסיש? האב איך אנגעהויבן ליינען צו פֿופֿצן יאר. און אנגעהויבן ליינען האב איך פארשטייט זיך פריער פראזע. אזוי אז ס'איז איך קען נישט זאגן אז איך אז איך האב געהאט א באגריף בכלל וועגן ליד. בפרט וועגן אידישן ליד. איז וואויטשען רייזען האט איר אויך נישט געקאנט? רייזענען האב איך יא געקאנט פון אפאר לידער וואס מ'האט געזינגען. כ'האב נישט געקענט רייזענען פון די לידער פונעם ליינען, ערשט צו א זעכצן יאר האב איך ערשט אנגעהויבן ליינען ווי עס בעדארף צו זיין אידישע לידער, און פארשטייט זיך אז דאמאלסט האב איך זיך אנגעהויבן

איך האב נישט געקענט, דער געזינד זאלבע אכט האט אויף מיר עפעס מיך דערדריקט אביסל, און אזוי ווי איך מיין אז דערדריקטקייט, געמיט דערדריקטקייט, קען ביי מיר קיין ליד ניט ארויסרופן, איז דערפאר האט רייזען מיך נישט געקענט באווירקן. ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס איר האט דא געזאגט, און איר, ס'איז, איר האט. דערקלערט אז איר זענט געווען נישט קיין ליינער פריער אט איידער איר זענט געווארן א שרייבער פון לידער. יא. אבער דערנאכדעם זענט איר יא געווארן א. אלע. א שרייבער, א ליינער און א שרייבער צוזאמען. וואס איך האב געוואלט בעטן איר זאלט מיר זאגן וואס האט איר געזוכט אין פאעזיע? איר האט נארוואס באמערקט אז רייזענס א ליד האט נישט געקאנט באווירקן אויף אייך, די דערדריקטקייט האט אויף אייך נישט געקאנט ווירקן.

ווארום אז מיר זאלן זיך גוט אריינטראכטן, וועלן מיר זען, אז אויב א ליד איז נישט כיונטב ביים פאעט, איז עס נישט קיין ליד. הייסט עס, אז איך האלט, אדער לאמיר זאגן, אז איך לעב איבער אין זיך, אז דאס טרויעריגסטע ליד איז א יום טוב, אז גאט האט באשאפן די וועלט, און ער האט באשאפן אלע שלעכטסקייטן אין דער וועלט וואס זענען געווען, האט ער אויסגעזאגט וירא אלהים כי טוב, אז ס'איז גוט. ווארום אינעם באשאף אליין איז דא פרייד, און די מעגליכקייט ביים פאעט ארויסצוזאגן, זיך אויסצודריקן, צו געפינען דאס בילד, צו געפינען פארעם

מוז אין זיך האבן אויסלעזערישקייט ווארום דער פאעט לעבט דאך אין זיך איבער, מיט דעם וואס ער דריקט זיך אויס לעבט ער דאך איבער אזא מין מאמענט ווי ער לעזט זיך אויס, און דאס מוז אריינגיין אין ליד, מען מוז עס פילן אין ליד. און אזוי ווי איר האלט שוין כמעט, איר זענט כמעט אויף דער שוועל פון א דעפיניציע פון פאעזיע, און אזוי ווי איך ווייס איר זענט געוואוינט און איר קענט פארמולירן אייערע געדאנקען, וואלט איר אפשר געוואגט, אין ליכט פון דעם וואס איר האט ביז איצט געזאגט, צו גיבן א דעפיניציע פון פאעזיע? אנדערע פאעטן האבן געגעבן מער ווייניגער פונקטליכע דעפיניציעס וועגן פאעזיע. חבר טאבאטשניק,
איך ווייס נישט ווי איר האט געפירט דעם שמועס. מיט אנדערע פאעטן, נאר מיך האט איר געכאפט אזוי נישט צוגעגרייטערהייט, און איך וועל דאך מוזן גיבן די דעפיניציע באמת עקספרומט, נאר אזוי ווי יעדער פאעט טראכט דאך וועגן פאעזיע און לעבט מיט פאעזיע די גאנצע צייט, וועט עס פארט נישט זיין צופיל עקספרומט איך זאל זאגן וואס איז אזוינס פאעזיע. איר ווייסט דאך אליין אז אלע פאעטן האבן געזוכט און געזוכט און געוואלט צוקומען צום סאמע סאמע שורש פון פאעזיע און זענען געבליבן שטיין. ס'איז כּמעט ווי די גרויסע וויסנשאפטלער דערגרונטעווען זיך צו אלע סודות פון דער נאטור, נאר זיי קומען צו א פונקט בלייבן זיי שטיין און זיי טראכטן אפשר איז דאס געטליכקייט איז אזוי ביי מיר פאעזיע איז קודם דער פראצעס פון שרייבן איז ביי מיר נישט נאר אן איבערלעבונג פון געמיט. נאר אויך א פיזישע איבערלעבונג. נאך איידער איך האב געליינט האוזמאן'ס וואונדערבארן עסיי וועגן פאעזיע, וואו ער זאגט אז ער שטייט אמאל און ראזירט זיך און ער אין אין אין ס'קומט אים אין קאפ אריין א פ א שורה פון א ליד, דערפילט ער ווי די האר אויפן פנים שטעלן זיך אויף, ער וויל דאך זאגן אז ס'איז א פיזישע איבערלעבונג, נאך איידער איך האב דאס געליינט איז ביי מיר געווען א רעטעניש, פארוואס אז איך זעץ זיך אוועק שרייבן ווערט מיר דאס פנים צופלאמט? א היץ באשלאגט מיך, און אונטער די אויערן ווערט מיר עפעס ווי א געשווילעכץ. כ'האב געפרואווט פרעגן דאקטוירים, און קיינער האט עס נישט געקענט אויפקלערן. כ'האב דאך דערנאכדעם אנגעהויבן צו פארשטיין, אז ווייזט אויס אז פאעזיע ביי מיר איז א מין רינען פונעם בלוט, וואס קאנצענטרירט זיך קומט זיך צונויף ערגעץ וואו, און אינאיינעם מיט דער איבערלעבונג פונעם גייסט לעבט זיך איבער אויך א מין פיזישע איבערלעבונג. דאס איז ביי מיר דאכט זיך פאעזיע. איז וואס זשע וועגן פאעזיע אליין? זאל איך זאגן אז פאעזיע איז נאר אינטואיציע? וועט עס זיין נישט אמת, ווארום איך אליין מאך לכל הפחות א פרואוו אריינצוגיבן געדאנק אין פאעזיע, זאל איך ווידער זאגן אז פאעזיע איז געדאנק? זע איך אויך ניט אז איך זאל זיין אינגאנצן אויפן וועג. ווארום איך זע דאך, אז איך נעם פאעזיע וואס איז געדאנק, הייב איך אן טראכטן פארוואס האט זי געדארפט געשריבן ווערן, גראד אין געהאמערטע שורות, אדער אפילו פרייען ווערס, אז זי קען געשריבן ווערן אין פראזע? און בפרט האלט איך נישט אז דעם פאעט'ס גאנג דארף זיין צו זאגן געדאנקען, קיין נייע געדאנקען וועט ער ניט זאגן מער ווי ס'זאגן די פילאסאפן, די גרויסע עסעיאיסטן, די גרויסע טראכטערס פון דער וועלט. אבער פארט, דער פאעטישער געדאנק איז אלעמאל אסאך נייער און פרישער און ווירקעוודיקער ווי דער געדאנק דער פילאסאפישער. איז וואו באשטייט דא דער חילוק? דער חילוק באשטייט דא אין דעם וואס דער געדאנק און די איבערלעבונג, לאמיר זאגן אינטואיציע, ווערן אין דער פאעזיע אזוי ארגאניש צונויפגעלעבט, אז איר קענט זיי נישט אפטיילן איינס פון אנדערן. דער געדאנק איז איבערלעבונג, איבערלעבונג איז געדאנק, און דערפאר האלט איך אז פאעזיע דאַרף זײַן נאָר די דאָזיקע צונױפֿגעזונגענקײט פֿון געדאַנק, מיט שטימונג, פֿון אינטויִציע מיט טראַכטערישקײט. אױב איך האָב אײַך נישט געענטפֿערט אין גאַנצן, דאַכט זיך מיר, אַז אפֿשר װעט איר מיך קענען נאָך װײַטער פֿרעגן.
כ'װיל אײַך איצט פֿרעגן אַזאַ זאַך.

פראגע פון איראציאנעלקייט אין פאעזיע אויך האט געענטפערט יענע פאעטן וואס זענען ביי אונז פארעכנט פאר אינטעלעקטואליסטן, פאר פאעטן וואס האבן שטענדיג אונטערשטראכן דעם באוואוסטזיניגן מאמענט אין שרייבן לידער. האב איך איין פאעט געפרעגט אבער ער האט מיר נישט געגעבן אזא מין דירעקטן ענטפער, איך האב אים געפרעגט צו איז נישט פאראנען א שייכות, צווישן אט דער דאזיגער קער צו רעליגיעזקייט וואס מען מערקט זיך, וואס מערקט זיך לעצטנס אויף דער אידישער גאס און אין דער וועלט בכלל, און אויך דאס צוריקקערן זיך צוריק צו יענער פארשטענדעניש פון ליד ווי עפעס וואס איז איראציאנאל, אינטואיטיוו, עפעס וואס שטאמט אויך פון יענע געהיימע מיסטעריעזע קוואלן פון וועלכע אלע גוטע און טיפע זאכן קומען.

איך זאג רעליגיאזיטעט, ניט רעליגיעז. וואס מיין איך דערמיט? איך מיין דערמיט אז ס'איז אן איבערלעבונג וואו דער מענטש וויל זיך באהעפטן מיט דעם העכערן, דעם ניט פארשטאנענעם, דעם ניט דערגרונטעוועטן. דער מענטש וויל לאמיר זאגן, צוריקקומען צו דעם סאמע אנהייב עלעמענטישן וואס ער איז געווען באלד נאכן באשאף. ווען איר זאגט ווען איר זאגט. אז ס'איז אז ס'איז אפשר דא א שייכות צווישן דער שטימונג אדער דעם גאנג צוריקצוקומען צו אידישקייט, לאמיר זאגן, און צום אלטמאדישן באגריף וועגן פאעזיע, צווישן זיי צווישן זיי איז דא א שייכות. ווייזט אויס אז ס'איז דא. איך קוק נאך די פאעזיע, די אמעריקאנער און ענגלישע, און איך קוק נאך דעם גאנג, דעם מענטשליכן גאנג, סיי אין אמעריקע און סיי אין ענגלאנד, זע איך אז די לעצטע יארן האבן זיך אזעלכע פאעטן ווי דער מאדערנער ענגלישער פאעט אודען און אנדערע האבן זיך אנגעהויבן צוריקצוקערן צו דעם גאנג, צו דעם כמעט-אלטמאדישן גאנג, און אין.